שלום עליכם, דא רעדט ישעיה שעפער, ברוך הבא אינעם אידישן קלאנג ארכיוו אויפן נאמען פון פרענסיס ברענט, א פראיעקט פונעם אידישן ביכער צענטער אין אמהרסט מאסאטשוסעטס. די פראגראם וואס איר וועט באלד הערן האט מען רעקארדירט אין דער וועלט בארימטער אידישע פאלקס-ביבליאטעק אין מאנטרעאל קאנאדא.

באַרימטע פֿראַנצויזישע שרײַבער האָבן אַ מאָל געזאָגט, אַז די מענטשלעכע אמתע געשיכטע ווערט געשריבן נאָר מיט בלוט. אויב אַזוי וואָלטן מיר געקענט זאָגן, אַז די ייִדישע געשיכטע,

ווי אידן זיינען צו דער שחיטה געגאנגען און ווי די שאף, וועגן דעם האבן מיר דאך אפילו איינגערעדט קינדער אין די וויגן, און ווי מיר האבן מורד געווען ווי צענדליגער טויזנטער אידישע פארטיזאנער זיינען ארויס פון די געטאס און די קאנצענטראציע לאגערן דורך

אבער עס איז נאך ניט פאראן אזא מין ספר הגבורה וואס זאל געווידמעט זיין אט די א געטא קעמפער, אט די א פארטיזאנער, אט די א סאלדאטן אפיצערן. פארוואס? אפשר דערפאר ווייל מיר האבן זיך ניט מיט וואס פאר דער וועלט צו באווייזן? אפשר זיינען מיר פחדנים געווען? איז ווען עס וואלט זיך איצטער מעגליך געווען מיר זאלן זיך פארשטעלן א ריי מיט אידישע קעמפער וועלכע האבן באקומען אין דער לעצטער וועלט מלחמה מעדאלן, אויסצייכענונגען, ארדענס אויף די ברוסטן, איר שטעלט זיך פאר וויפיל מאל זיי וואלטן געקענט ארומרינגלען די גרויסע די געוואלדיגע גרעניצן פון דער קאנאדער מלוכה? און איר ווייסט דאך זייער גוט אז אידן האט מען אין דער מלחמה און אין קיין מלחמה וואו זיי האבן ניט געקעמפט, ביי וואס פאר א סיסטעם זיי האבן ניט געקעמפט, האט מען זיי קיין מעדאלן ניט געגעבן אומזיסט. דאס האט זיי געקאסט בלוט, און דאך האבן זיי מעדאלן באקומען. אויסגעצייכנט זיך אין אלע שלאכטן

אפילו פון די אידן וועלכע זענען געגאנגען צו דער שחיטה. היינט איז דער דרייצנטער מאי, כ'ווייס ניט צי ס'איז היינט איז דער ריכטיקער טאג ווען מיר דארפן זיך דערמאנען אן די אויפשטענדלער פון ווארשעווער געטא, אבער איך ווייס יא און מיר אלע דארפן וויסן אז אין דרייצנטן מאי אין נײַנצן הונדערט דרײַ און פֿופֿציקסטן יאר, מיט צען יאר צוריק, האבן אידן אין ווארשע נאך געקעמפט, און דער אנפירער פון דער שלאכט פון דייטשן צד, דער גענעראל פאן סטרופ, גיט אפ א באריכט וועגן די אפעראציעס פון גרויסן מאסשטאב וואס האבן זיך אנגעהויבן אין ווארשעווער געטא פון נײַנצנטן אפריל און האבן זיך געצויגן ביזן זעכצנטן מאי.

פֿינף און אַכציק סאַפּיאָרן, אינזשינערן און אָפֿיצירן, זעכצן פֿון דער זיכערהייטס-פּאָליציי, פֿינף הונדערט נײַן און צוואַנציק עס-עס-לייט אין דעם צוועלף אָפֿיצירן, הונדערט נײַן און דרײַסיק דײַטשע פּאָליציי פֿון דער בייטאָגיקער גרעניץ-וואַך, צוויי הונדערט זיבעציק פּוילישע פּאָליציי-לייט, הונדערט איין און זעכציק מאַן פֿון באַטאַליאָן טראַווניק, אַכט און אַכציק דײַטשע פּאָליציי פֿון דער בײַנאַכטיקער גרעניץ-וואַך, דרײַ הונדערט עס-עס-לייט, הונדערט איין און זעכציק פוילישע פאליציילייט פון דער ביינאכטיקער גרעניץ-וואך, צוזאמען טויזנט נײַן הונדערט אַכצן מאן, אויסער דעם טאנקען, מאשינגעווערן און עראפלאנען פון אויבן. און אין זעלבן טאג באריכט פון סטראפ, זענען געכאפט געווארן אין ווארשעווער געטא פונקט מיט צען יאר צוריק צוויי הונדערט פֿיר און דרײַסיק אידן.

און גענעראל סטראפ באקלאגט זיך, עס געלינגט בשום אופן ניט ארויסצופּרעסן פון די געכאפטע אידן ידיעות וואו עס געפינען זיך אנדערע בונקערס. דאס איז געווען מיט צען יאר צוריק. מיט צען יאר צוריק ווען די שלאכט אין ווארשעווער געטא האט זיך געצויגן. א שלאכט אן אומפארגלייכליכע אבער א היסטארישע, דערמאנט זיך, מיר זאגן אפט מאל, מען באשולדיגט אונז אפט מאל פארוואס האבן מיר אזוי שפעט אנגעהויבן די ווידערשטאנד, און, פארוואס האבן מיר אזוי שפעט זיך ניט קעגן געשטעלט, ווייזט זיך דאך אבער ארויס, גיט נאר א טראכט, קיין איין פאלק וועלכע ס'איז געווען אונטער דער נאצי אקופאציע האט זיך ניט קעגן געשטעלט די דייטשן ביז דעם אויפשטאנד פון די יידן אין ווארשעווער געטא, און פאלאקן און סאוועטישע געפאנגענע וועלכע זיינען געווען ביי די דייטשן אין די קאנצענטראציע לאגערן, און ליטווינער און פראנצויזן און טשעכן און רומענער וועלכע זיינען געווען אונטער דער נאצישער אקופאציע זיי זיינען אויך געשאסן געווארן אין די הונדערטער טויזנטער האבן זיי געשטעלט א ווידערשטאנד און צוזאמען זיינען דאך די קרבנות פון די פעלקער געווען אין די מיליאנען האבן זיי געשטעלט א ווידערשטאנד די נאציס ניין זיי האבן אויך ניט געשטעלט א ווידערשטאנד ניט ווארשע ניט פראג ניט פאריז און ניט כארקוב און ניט קיעוו אפילו די ערשטע וואס האבן געשטעלט א ווידערשטאנד. די געשיכטע פון אויפשטאנד אין ווארשעווער געטא, דאס איז פאר דער וועלט א געשיכטע פון א שטורעם אין א צווייטע באסטיליע, אין נײַנצן זעקס און פֿערציק יאר איז מיר אויסגעקומען צו זיין מיט איינעם פון די חשוב'סטע קאנאדער אידן אין ווארשע. מיט דעם פארשטארבענעם קייזערמאן עליו השלום, קיין זאך האבן מיר ניט געזען וואס זאל בלייבן כאטש א זכר פון חורבן ווארשע, פון חורבן ירושלים איז געבליבן א זכר דער כותל המערבי, און דער פריינד קייזערמאן זאגט מיר דאן, פון חורבן געטא איז קיין איין זכר ניט פאראן, אפילו ניט קיין וואנט, אפילו ניט קיין ציגל, צעדרוזגעטע, צעמורשעטע, צעמאָלענע, וואו נאָר דו ווארפסט אן אויג. איז אָפטמאָל טראכט איך, ביים דערמאָנען דעם אופשטאנד פון ווארשעווער געטא, אדער ביי דער ליקווידאציע צי ביי אויפשטאנדן פון אנדערע געטאס און קאנצענטראציע לאגערן. וואס דארף מען טון אין אזא מין שעה? וואס זאל מען רעדן און וואס זאל מען זינגען און וואס זאל מען דערציילן? אפשר וואלט געווען די בעסטע זאך שווייגן. שווייגן און זיך אריבערטראגן אין יענע וועלטן, אין יענע צייטן און זיך פארשטעלן. ווי אזוי זיי זענען געשטארבן, ווי אזוי זיי זענען אומגעקומען, ווי אזוי זיי האבן געקעמפט. דערמאן איך זיך אבער אז אויך אין די געטאס האט מען דאך געפייערט פארשידענע געדענק טעג, און מען האט געפראוועט יום טובים. כ'וועל קיינמאל ניט פארגעסן ווי דעם צווייטן מאי פון נײַנצן דרײַ און פֿערציקסטן יאר האבן מיר זיך אויפגעקליבן אין ווילנער געטא אויף א פייערונג וואס האט געטראגן דעם נאמען אומשולדיג, דער פרילינג אין דער יידישער ליטעראטור. אבער מען האט געוואוסט אז ניט וועגן פרילינג וועלן מיר איצטער רעדן, כאטש עס איז פרילינג אויפן גאס, כאטש די הימלען זענען אזוי צעבלויט, כאטש די זון איז אזוי צעשיינט. אבער ניט פאר אונדז זיינען די הימלען איצטער, מיר זעען זיי ניט, ווייל איבער די זיבן שמאלע געטא-געסלעך לויכטן אריין פון אויבן נאר זיבן שמאלע פאסן ליכט, אזוי ווי מיר וואלטן אונטער גראטעס געווען און אזוי ווי די זיבן פאסן ליכט וואלטן אין גראטעס אריינגעשיינט. און ווען מיר האבן זיך צוזאמענגעקליבן דארטן. אין דער קאַפֿע אויף דעם אָוונט געװידמעט דעם פֿרילינג אין דער ייִדישער ליטעראַטור, האָבן מיר געזען, מיר האָבן געפֿילט, אַז מיר פֿײַערן הײַנט, קען זײַן, די לעצטע דאַטע, דעם לעצטן געדענקטאָג, װאָס ס'איז נאָך מעגלעך צו פֿײַערן פֿאַר אונדז נאָך דערװײַל לעבעדיקע. דעם צווייטן מאי נײַנצן דרײַ און פֿערציקסטן יאר האט זיך געשטעלט דער פארזיצער פון אט דער פארזאמלונג אין ווילנער געטא און האט געזאגט אזוי, אונזער פארטיזאנער ארגאניזאציע אין געטא האט באקומען געהיימע באריכטן אז אין ווארשעווער געטא איז אויסגעבראכן געווארן אן אויפשטאנד, אונזער פארטיזאנער ארגאניזאציע אין ווילנער געטא האט איר דורך איר געהיימען ראדיא אפאראט אויפגעכאפט פאלגנדיגע ידיעה פון דער אונטערערדישער פוילישער ראדיא סטאנציע סוויט, האלא האלא, מיר זענען מודיע דער גאנצער וועלט, די ווארשעווער געטא גוסס'ט, די ווארשעווער געטא שטייט אויפ'ן שוועל פון אונטערגאנג,

די ווארשעווער געטא פאלט אין שווערן קאמף, כבוד די העלדן, גלאריע וויקטיס. מיר האבן פארשטאנען ביי וואס פארא באדינגונגען די אידן אין ווארשעווער געטא קעמפן, מיר האבן פארשטאנען אז זיי האבן קיין געווער ניט, ווייניק געווער, זיי האבן זיך געווענדעט צו א וועלט מיט בירגער, צו א פרייער וועלט, צו א קעמפנדיקער וועלט,

גיט איבער דער וועלט דער פרייער, מיר האבן א טענה וועלכע מיר וועלן קיינמאל ניט מוחל זיין. מיר האבן זיך געווענדעט מען זאל אונז געבן געווער כדי צו ארגאניזירן א ווידערשטאנד מיטן צוועק כדי צו קענען ווייניגסטנס שטארבן מיט געווער אין האנט. מען האט אונז אפגעזאגט און קיין געווער ניט געגעבן. און ווען די שעה איז געקומען און מען האט געדארפט שטעלן א ווידערשטאנד,

אבער די אידן קעמפן מיט זייער ווייניג געווער קעגן די דייטשע מיליטער, און פון א באריכט מען וואלט באגאנגען א שווערע עוולה און געמאכט א פעלער ווען מען וואלט אפגעשאצט אז דער העראאיזם און אנטשלאסנקייט פון די אידן אין ווארשעווער געטא איז געווען א פועל יוצא פון פארצווייפלונג. ניין, ניט איינער פון אט די אידן, הונדערטער האבן זיך געקענט ראטעווען, ארויסגיין צו באקאנטע פאלאקן אדער אנדערע און זיך ראטעווען, און איך ווייס דאס אויך ביי אונז אין ווילנא געטא, מיר האבן געקענט אנדערע ארויסגיין זיך ראטעווען, אבער דאך האבן מיר באשלאסן צו קעמפן ביזן לעצטן טראפן בלוט, און זיך אומקערנדיג צו אט דעם צווייטן מאי אין ווילנא געטא, דערמאנט זיך אז ווען מיר האבן געהערט דעם אנדענק פון די אויפשטענדלער אין ווארשעווער געטא האבן מיר פארשטאנען, אז מיר וועלן דארפן אראפנעמען א ביישפיל פון אונזערע שוועסטער און ברידער, מיר האבן ווייניג געווער, דארף מען זען זיך אנצושטרענגען האבן מערער, און מיר האבן זיך אין די נעכט ווען די וועלט די גאנצע געשלאפן, פלעגן מיר זיך אראפלאזן אין די אויסגעמויערטע בונקערס אונטער דער ערד, און נידעריגער פארן אונטער דער ערד, און מיר האבן ביינאכט אין די נעכט געווער געשמידט, גראנאטן געמאכט, געלערנט זיך ווי מיט זיי זיך צו באגיין, זיי פאנאנדערצונעמען, זיי אנצורופן יעדער טיילכל פון געווער ביים נאמען, כדי ווען מיר וועלן זיין, ווען מיר וועלן דארפן זיין גרייטע, זאלן מיר זיין צוגעגרייטע. דער אויפשטאנד פון ווארשעווער געטא האט אונז באפליגלט.

דער ווארשעווער געטא האט באפליגלט די פארטיזאנער אין די וועלדער. קיינמאל וועל איך ניט פארגעסן ווי אזוי מיר האבן געפייערט דעם אנדענק פון ווארשעווער געטא אויפשטאנד אין די וועלדער פון ווייסרוסלאנד ארום דער גרויסער אזערע נארוטש וואלד. האט זיך ווער געקענט פארשטעלן פון אייך וואס דאס הייסט אזוינס לעבן אין א וואלד אין די בלאטעס און אין די זומפן אין די אין די שנייען אין די זאווערוכעס אין די קעלט? און מיר האבן געלעבט יארן דארטן, געלעבט און געקעמפט, מיר האבן ניט געטראכט וועגן אריבערלעבן, מיר האבן געטראכט נאר וועגן איין זאך, נקמה נעמען, און אידישע פארטיזאנער האבן זענען געווען פון די אויסגעצייכנטסטע צווישן די פארטיזאנער, אפילו דאן ווען מען האט זיי ניט געלאזן קעמפן, עס איז געווען א צייט אין פארטיזאנקע ווען מיר האבן געדארפט קעמפן כדי מען זאל אונז לאזן קעמפן,

פון די שווערסטע אפילו דאן ווען מיר האבן געוואוסט אז אט אט קומט די סאוועטישע ארמיי פון איין זייט, מיר וועלן זיך באלד מיט איר פאראייניגן, און דער צווייטער פראנט איז דורכגעבראכן שוין און די מערב מאכטן מארשירן כסדר פאראויס און פאראויס. מיר האבן געוואוסט אז די גאולה וועט באלד קומען, האבן מיר דאך געדארפט זיין צופרידענע, האבן מיר דאך געדארפט זיין גליקליכע, אבער מיר האבן געוואוסט אז די גאולה איז ניט פאר אונז, מיר האבן געוואוסט אז די גאולה, אונזער גאולה, ליגט אונטער חורבות פארגראבן, מיר האבן געוואוסט אז אט אט באלד וועט זיך ענדיגן די מלחמה,

מיר האבן געוואוסט אז אפילו אין די הייזער וואס זיינען געבליבן גאנץ אונזערע וועט מען אונז אויך ניט אריינלאזן, אזוי ווי מיר האבן שוין פארשטאנען, אזוי ווי מיר האבן שוין געוואוסט פון אנדערע ענליכע פאלן אזעלכע. מיר האבן געוואוסט אז מיר האבן ניט צו וועמען צו קומען. מיר האבן געוואוסט אז ווייטער וועלן מיר דארפן פירן אונזער מלחמה אפילו דאן ווען די מלחמה וועט זיך ענדיגן. כאטש אנדערע פון אונז זענען געווען אזעלכע פאנטאזיארן, אזעלכע נאיווע, זיי האבן געמיינט איין קלייניגקייט, די מלחמה וועט זיך ענדיגן, אידן, די געליטנסטע פאלק אין דער וועלט, די קעמפנדיגסטע פאלק אין דער וועלט, דערמאנט זיך נאר, אויב איך זאג דאס די קעמפנדיגסטע איז דאס ניט קיין פראזע, דערמאנט זיך פון די באריכטן פון די סאוועטישע צייטונגען וועלכע זיינען געווען געדרוקט אויך ביי אייך אין די צייטונגען, אז אין סאוועטן פארבאנד זיינען אויפן דריטן צי אויפן פערטן ארט געווען פון די אויסגעצייכנטסטע סאלדאטן, יידישע סאלדאטן, און ביי וואס פאר באדינגונגען יידישע סאלדאטן האבן געקעמפט, וועגן דעם וואלט מען געדארפט באזונדערס רעדן, און זיי זיינען דאך געווען פון די אויסגעצייכנטסטע, און אין די וועלדער זיינען זיי דאך געווען פון די אויסגעצייכנטסטע. לעגענדעס גאנצע פלעגן ארום גיין וועגן די אידישע פארטיזאנער וועלכע פלעגן אנפירן מיט פארטיזאנער שלאכטן, אויפרייסן מיט דינאמיט דעם שונא'ס באנען, צוגן, עשאלאנען, בריקן, פאבריקן. לעגענדעס גאנצע פלעגן ארום גיין וועגן אזעלכע פארטיזאנער וועלכע פלעגן גיין אין שלאכט

און מיר האבן מארשירט אויף ווילנע, מיין געבארן שטאט, אויף ווילנע ירושלים דליטא, אויף ווילנע ירושלים דאידיש, אויף ווילנע דער שטאלץ, די קרוין פון דער אידישער געזעלשאפטליכער נאציאנאלער באוועגונג. אמת, מיר האבן געוואוסט אז מיר וועלן שוין קיינעם ניט טרעפן אין ווילנע, אבער מיר האבן געוואלט באפרייען די שטאט און ניט דערלאָזן אויסצופירן די צוואה פון היטלערן אַז ווילנע איז יודנריין, אַזוי ווי ס'איז געווען אַן אופשריפט אויף דעם ווילנער באַנהויף. און ווען מיר זענען געקומען אין ווילנע נאָך שווערע שלאַכטן, ווען די שטאָט האָט געברענט, זענען מיר אַוועקגעלאָפן אין געסטאַפּאָ,

האט זיך געליינט, דער וואס שטארבט היינט וועט אייביג לעבן, אזוי איז דאס, פאר מיינע אויגן זענען דאן ווידער אויפגעשוואומען די העלדן פון ווארשעווער געטא, העלדן פון אנדערע געטאס,

דאס פאלק האט ארומגערינגלט מיט לעגענדעס די גרויסע פיינע געשטאלט פון רבי ישראל בעל שם טוב, די לעגענדעס זיינען שטארקער פאר אים. וויפיל מען וועט אבער ניט ארומרינגלען מיט לעגענדעס די העלדן פון ווארשעווער געטאס און פון אנדערע געטאס וועט די ווירקליכ וועלן זיי די ווירקליכקייט ניט קענען אריבערשטייגן. די ווירקליכקייט איז שטארקער פאר אט דער לעגענדע. וואלט מיר געקענט שילדערן אט די ווירקליכקייט, צו וואס רעדן? און היינט ביי דער פייערונג פון ווארשעווער געטא אויפשטאנד, וויל איך פארענדיגן מיט אן עפיזאד. ווי אזוי אויף יענעם געדענקענדיגן אוונט אין ווילנער געטא, פייערנדיג דעם פרילינג אין דער יידישער ליטעראטור, איז צוגעקומען צו מיר א יונגער פאעט, א אכצן יאריקער בחור'ל, הירשקע גליק. הירשקע גליק האט געשריבן לידער אין געטא, מען האט געשריבן לידער אין געטא און מען האט געזונגען אין די געטאס. ווי מאדנע זיי זאלן זיין פאר אייך. און הירשקע גליק איז צוגעקומען צו מיר און האט געזאגט, קאטשערגינסקי, כ'האב אנגעשריבן א ליד, ווילסט הערן? זאג איך, הירשקע, קום ארויף צו מיר מארגן, איצטער אין אזא מין אוונט ווען מען רעדט, ווען מען שפילט. און הירשקע איז געקומען אויף אינדערפרי און האט צוערשט עס אויסגעלייענט און דערנאכדעם האט ער איבערגעריסן דאס לייענען און האט אנגעהויבן זינגען דאס ליד. וואס איז געווארן אונזער צווייטע התקוה פון אידישן פאלק, זאג ניט קיינמאל אז דו גייסט דעם לעצטן וועג. און ווען הירשקע גליק האט אנגעהויבן פאר מיר אויסזינגען דאס ליד, איז פאר מיר פארבייגעפלויגן אזוי ווי פאר אלע אנדערע, וועלכע האבן דאס דערנאך געזונגען און שפעטער און היינט און מארגן וועלן זיי זינגען, דאס וואס איז פארגעקומען אין ווארשעווער געטא.

לזכר זיין ליד, לזכר די אויפשטענדלער אין ווארשעווער געטא און אלע אנדערע געטאס, וויל איך פארענדיגן מיט א ליד וואס איך האב געווידמעט אים, זאג ניט קיינמאל אז דו גייסט דעם לעצטן וועג. געזונגען האט אין געטא לאגער יעדער איד. זאג ניט קיינמאל אז דו גייסט דעם לעצטן וועג. אויך היינט און מארגן זינגען מיר דאס ליד.

דער פאראל, דער פאראל רופט אין ווערטער דריי נאר עם ישראל חי. און פון אידן מיט נאגאנען אין די הענט געזונגען האט אין געטא לאגער יעדער איד איז וואו נאר אידן מיט נאגאנען אין די הענט מיט זיי צוזאמען זינגען מיר דאס ליד אין די הענט אין די הענט די נאגאנען האלטן גרייטן מיר צום קריג. און דאס ליד און דאס ליד וועט דערברענגען אונז צום גרויסן העלן זיג. זאג ניט קיינמאל אז דו גייסט דעם לעצטן וועג.